רו. פארמאכט דעם פארשאלטענעם ראדיא, די לידלעך שניידן זיך מיר אריין אין מח ווי דער גלאנציגער מעטאלענער אינסטרומענט מיט וועלכן דער דאקטאר גראבלט אין מיינע וואונדן. לאזט מיך שטארבן אין רו, אדער לעבן אין רו. א דאנק. איצט איז מיר גוט. ווידער מארפין? נאר ניט צופיל, נאר ניט פארלירן דאס גאנצע באוואוסטזיין, זאל בלייבן אביסל ווייטיג, דאס איבערצייגט מיך אז איך לעב, אז מ'הערט אויף צו ליידן, הערט מען אויף צו לעבן. כ'האב אקצעפטירט דעם ווייטאג מיטן לעבן צוזאמען, פאראייניגט.

שוועסטער, פארלעש דעם לאמפ. די פינסטערניש איז גוט. די שטילקייט איז גוט. טראכטן נאר וועגן דעם וואס איז גוט, אנטלויפן פון דעם וואס איז געווען. מיין ליבער, האט עימעץ געזאגט, ליבער.

איך פלעג מיר ניט פארגינען זי אנצורירן, עס האט זיך מיר אויסגעדאכט אז מיינע הענט זענען ניט גענוג ריין, ניט גענוג צארט כדי צו גלעטן איר לייב וואס קען זיך נאך אין א מינוט צעשווימען אין דער נאכט ווי א חלום. און אפשר איז זי טאקע געווען א פארבלענדעניש, אן אויסגעטראכטע זעאונג? דער איינציגער באווייז פון איר עקזיסטענץ איז מיין ליבע. איך האב זי ליב געהאט נאך איידער איך האב צום ערשטן מאל דערהערט דעם ווייכן קלאנג פון איר נאמען. ווען איז דאס געווען? נעכטן? אייערנעכטן? פאר דער מלחמה, אזוי וועלן מסתמא איצט די מענטשן זאגן, פאר דער מלחמה. מלחמות אַמפּוטירן הענט און פֿיס, פֿאַרבײַטן זײ אױף שװערע הילצערנע שטאָלצן אָדער אױף לײַכטע פּראָטעזן פֿון אַלומיניום. נאָך דער מלחמה װעט זײַן װידער גוט, זאָגן מסתּמא די מענטשן, מע װעט פּראָדוצירן און האַנדלען, מע װעט פֿאַרריכטן די שאָדנס, אַזאַ זיס לעבן װעט זײַן נאָך דער מלחמה. יעדע מלחמה איז אַ מפּלה, אַפֿילו א זיגערישע. פאר דער מלחמה פלעגסטו צו מיר זאגן, ליבער מיינער, האסט אזעלכע לאנגע שיינע פיס, איך האב געהאט פיס ביז צו דער ערד, איצט פיל איך א גיהנומ'דיגן ווייטיג אויפן ארט וואו איך האב שוין ניט קיין פיס, ערגעץ ביים ראנד פונעם בעט, צי אפשר מחוץ דעם בעט. האב איך איין פיס זייער א קורצן. די קראנקן שוועסטער קוקט אויף מיר מיט אזויפיל צער, איך בין א קאליקע. מענטשן זענען איצט זייער שפירעוודיג לגבי פרעמדע יסורים. קיינמאל פאר די מלחמה זענען זיי ניט געווען אזוי שפירעוודיג, אזוי גוט אין א שיינעם טאג וועט די מלחמה זיך ענדיגן, אפשר האט זי זיך שוין געענדיגט, און מיר וועלן ווידער זיין ווי מיר זענען געוועזן. ליבינקע, מיט וועמען וועסטו דעמאלט באוואונדערן די לבנה נאכט? מיט וועמען וועסטו דורכלעבן דעם אומרו פון א נייער ליבע? מען האט מיך דא געפרעגט צו וועמען איך וויל אנקלינגען, וועמען צו וויסן טון. די שוועסטער האט צוגעטראגן צום בעט דעם טעלעפאן, דאס טרייבל איז געווען פארבונדן מיט א לאנגער שניר. עימיץ האט ביי מיר געפרעגט דעם טעלעפאן נומער, דעם נאמען. וואסער נאמען? דו האסט געזאלט פרעגן מיין נאמען? אבער דאס איז געווען פאר די מלחמה, צוערשט האט דיר אויסגעפעלט מוט, האסט ניט געהאט קיין צוטרוי צו מיר, צו מיין רייד, צו מיין הענט, צו מיין לייב, און שפעטער שפעטער האבן מיר שוין נישט באוויזן, עס איז אויסגעבראכן די מלחמה, די קליינע גרויסע מלחמה, אין יענעם טאג ווען איך האב נאך געהאט ביידע פיס, ליבינקע, צי בין איך געשלאפן? איך וויל ניט שלאפן שוועסטער. איך וויל אויך ניט זיין וואַך. צווישן חלום און וואָר שפּרייטן זיך אויס אומענדלעכע שטחים פון זאַמד, מדבריות און בערג. אין סאַמע האַרץ פון מדבר בין איך אַראָפּ פון דזשיפּ און צוגעגאַנגען צו אַן אַלטן בעדואינער, וואָס איז געזעסן אין שאָטן פון אַ פּאַלמע. זיין פּנים איז געווען שוואַרץ און פול מיט קנייטשן. ער איז אויפגעשטאנען כדי מיך צו באגריסן. איך בין געווען זיין גאסט, מיר האבן געטרונקען קאווע פון א קליינע טערקישע קעלישקעס. ביידע זענען מיר געווען העפליך און פריינדליך, פול מיט גוטן ווילן. ער האט זיך באמיהט צו רעדן עברית, און איך האב גערעדט צו אים אראביש. מוסא, האב איך געזאגט, ביסט אלט ווי אן איילבערט בוים, ביסט קלוג און טראגסט אין הארצן די נסיונות פון דיינע אבות, ענטפער מיר אויף איין שאלה. ביקול ממנוע האט געענטפערט מוסא מיטן בעסטן ווילן. איך האב אויסגעשטרעקט די האנט צו דעם טאל צווישן צוויי הויכע בערג. עס זענען דארט געלעגן פארזשאווערטע טיילן פון אויטאס און טאנקן, איבערבלייבענישן פון דער פריערדיגער מלחמה. פארוואס האבן זיך די מענטשן פיינט? פארוואס פארגיסן זיי בלוט? פירן מלחמות? מוסא האָט זיך פֿאַרטראַכט און מיט אַ לײַכטן שמײכל האָט ער גענומען דערצײלן אַ מעשׂה, און איך װײס נישט, צי האָט ער זי אין יענער מינוט אױסגעטראַכט, צי האָט ער זי געירשנט פֿון זײַן פֿאָטער אָדער פֿון זײַן זײדן. דאָס איז געשען מיט אַ סך יאָרן צוריק אין ירושלים, צי אין באַגדאַד, צי אין דמשק? איך געדענק שוין נישט. ס'האבן דארטן געלעבט צוויי שכנים, זיי זענען אויסגעוואקסן אין גרויס פריינטשאפט, פונקט ווי זייער עלטערן וואס זענען אויך געווען פריינט. איינער איז געווען א איד, דער צווייטער א מוסולמענער. ביידע זענען געווען בלינד. ווען זיי זענען אויסגעוואקסן, זענען זיי ביידע געווארן בעטלערס. אין איין טאג פלעגן זיי זיצן אין שאטן פון מעטשעט, און דעם צווייטן טאג פלעגט מען זיי זעהן אין שאטן פון דעם אידישן מקדש. פארנאכט פלעגן זיי זיך אננעמען ביי די הענט און צוזאמען גיין אהיים, אין יענעם קווארטל וואו עס האבן געוואוינט ארעמע מענטשן. מיט די אויסגעבעטלטע גראשנס האבן זיי זיך צעטיילט גלייך און גערעכט, און געגעסן האבן זיי פון דעם זעלבן לאבן ברויט.

אין שאטן פון מעטשעט? האט ער געפרעגט יוסף'ן, און דערויף האט אים אחמעט געענטפערט, מארגן וועלן מיר בעטלען אין שאטן פון אידישן מקדש, מיר זענען פריינט, און די מענטשן אין שטאט זענען אונזערע פריינט, און קיינעם שטערט ניט וואס איך בין א מוסולמענער און ער איז א איד. דער פרעמדער האט זיי געלויבט פאר אזא שיינער פריינטשאפט, האט א שאקל געטאן מיט זיין בייטל און געזאגט, אייער פריינטשאפט איז ווערד צו באלוינען, אט זענען הונדערט דינארן. ביידע בלינדע האבן דערהערט דעם קלאנג פון די גאלדענע מטבעות, דער פרעמדער איז אוועק, און עס האבן אים באגלייט די ברכות פון די צוויי בלינדע בעטלערס.

האסט זיי אוודאי נישט פארלוירן. זיי זענען מסתמא אין דיין בייטל, ער האט זיי דיר געגעבן, האט געענטפערט דער איד, איך האב געהערט דעם קלאנג פון גאלד. אויך איך האב געהערט דעם קלאנג פון די הונדערט דינארן, האט געזאגט אכמעד. דו האסט זיי צוגענומען, און איצט ווילסטו מיך גענארן? ביסט א ליגנער און א פאררעטער! און פון דעמאלט אן האט זיך אנגעהויבן די שנאה צווישן זיי.

מיר האבן געווארט אויף אונזער ארטילעריע, אויף אונזערע עראפלאנען, אויף א נס. איך ווייס ניט ווי לאנג מיר האבן געווארט, ס'איז מיר ניט איינגעפאלן צו קוקן אויפן זייגער, מיר האבן געווארט אויף אונזער ארטילעריע אדער אויפן טויט. עימעץ האט געבראכט פון אן אנדער פאזיציע א קליין אנטי-פאנצער מאשין געווער.

עימעץ בייגט זיך איבער מיר אריבער צי ביסט דו עס? ניין דאס איז די שוועסטער זי זאגט אז מ'איז צו מיר געקומען צו מיר? צו מיר איז מען געקומען? א טעות איך האב קיינעם נישט געשריבן וואו איך געפין זיך כ'האב צו קיינעם נישט געקלונגען פאר דיר בין איך א פארפאלענער אפשר אין געפאנגענשאפט אין קאירא צי אין דמשק. עס האט ווער געעפנט די לאדענס, דאס צימער איז פול מיט ליכט, א שטיקל הימל אין פענסטער, א שטיקל פאלמע, די זון. דארט איז די זון געווען פארנעפלט, פארדעקט מיט א וואלקן רויך. איך בין געלעגן אויפן זאמד, דער סאניטאר האט זיך אנגעבויגן, איין האנט ארונטערגערוקט אונטער מיין פלייצע און מיט דער צווייטער אויפגעהויבן מיין קאפ. איך האב געזעהן זיין באוואקסן פנים, ער האט געהאט מידע איינגעפאלענע אויגן. גיב מיר וואסער האב איך געבעטן, אבער איך האב נישט געהערט מיין אייגן קול, אויך ער האט שוין נישט געהערט, ער איז אנידערגעפאלן און דער שמייכל אויף זיין פנים איז פארגליווערט געווארן, זיין האנט אונטער מיין קאפ האט א ציטער געטאן,

זיינע טויטע באקן. כ'האב צוגעמאכט די אויגן, געוואלט שלאפן, געוואלט אנטלויפן פון שלאכטפעלד זיין אין אן אנדער געגנט אין גליל, אין די שמאלע געסלעך פון אלט ירושלים. דאס בלוט איז פון מיר גערונען, נאר איך האב ניט געפילט קיין ווייטאג, ניט געזען קיין ברענענדיקע טאנקן און ניט קיין פיקירנדיקע עראפלאנען, אפילו דעם. גערוך פֿון בלוט, װאָס האָט זיך געגליװערט אין דער היץ, איז אױך צו מיר נישט דערגאַנגען, ביז עס זענען געקומען די חבֿרה-לײַט און האָבן מיך פֿון דאָרט אַרױסגעטראָגן. אַ פֿרעמד פּאַרפֿום-גערוך. איך דערקען ניט דאָס קול. עמעץ רירט אָן מײַן האַנט. איך דערקען ניט דעם באַריר.

צי האט ער צייט איצט פרעג איך אונטערצושרייבן תנכ'לעך פאר אלע העלדן? יא ענטפערט זי, א גאנצע נאכט איז ער געזעסן און האט אונטערגעשריבן, זי דערלאנגט מיר ראזיר-מעסערלעך און צוקערלעך און קלייניקע באטעריעס פארן טראנזיסטער. די קראנקן-שוועסטער רוקט

איך האב ניט קיין משפחה, זאג איך, איך וויל ניט קיינעם, גיט מיר אביסל מארפין, איך וויל שלאפן. מאך זיך נישט נאריש, זאגט דער דאקטאר, וועסט קיין מארפין נישט באקומען, לייד אביסל. און ער האט שטיל עפעס א זאג געטאן דער קראנקן-שוועסטער. פלוצים איז אריינגעקומען דיין מאמע און איז צו מיר צוגעפאלן, און איך האב דערפילט אירע טרערן. זי האט געוויינט.

דיין טאטע האט געזאגט, איך האב דיך געזוכט אין אלע שפיטעלער, גאנצע נעכט האבן מיר געווארט אויף א ידיעה פון דיר, אויף א קלינג. איך וויל גארנישט נישט, האב איך אים גענטפערט, איך וויל שטארבן. גייט פון מיר אוועק און לאזט מיך שטארבן. איך האב מורא געהאט צו עפענען די אויגן, אפשר איז עס ניט מער ווי א חלום, אפשר איז עס א ליגן. ליבער מיינער,

א מעשה וועגן גאט'ס נסים, פון בוך וואו שמעטערלינגען שוועבן פון קלמן סגל. די מעשה איז פארגעקומען ביים ברייטן טייך. אזוי ברייט איז געווען דער טייך אז פון איין ברעג האט מען קוים געזען די פענעמער פון מענטשן אויפן צווייטן ברעג.

זיי האבן זיך ארויפגעגליטשט איינער אויפן אנדערן ביז ס'איז אויסגעוואקסן א גאנצער בארג וואס האט אויסגעזעהן ווי א גיגאנטישע סור-רעאליסטישע סקולפטור. אט די קלעצער האבן מיר, די ארעסטאנטן פון ארטיגן לאגער, געדארפט פונאנדערנעמען. אויפן הויכן ברעג איז געשטאנען א לאסט-צוג מיט אפענע וואגאנען און מיר האבן,

אַ שטיקל נאַטשאַלניק, ווען ער האָט זיך אָנגעשיכּורט, האָט ער נאָך אַלץ ליב געהאַט צו דערציילן וועגן חבֿר סטאַלין, אָבער שוין מיט מער דרך-ארץ. אין איינעם אַ טאָג איז קאַליע געוואָרן די מאַשין, וואָס האָט אַרויפֿגעשלעפּט די קלעצער. ס'איז געווען סוף יולי. דאָס לעצטע ביסל שניי האָט זיך ערשט צעטײַעט, און דער ברעג איז נאָך געווען נאַס און גליטשיק. אין די שיינע טעג האבן זיך אלס העכער צעוואקסן די זאפטיגע קראפעווע בלעטער פון וועלכע מען האט געקאכט א גרינעם זופ, סאמע קאלאריעס, ווען די בלעטער זענען שוין געווען ווייעך האט מען דאס שיטערע ארויסגעגאסן און דאס געדיכטע ארויסגעווארפן, ווייל א מענטש האט אזא מאכל נישט געקאנט עסן, איינער האט יא פארזוכט, איז ביי אים אויסגעקרימט געווארן דאס פנים און ער האט שוין נישט געקאנט פארמאכן דאס מויל.

וואס מען האט גערופט, וואס מען ריפט זיי קאטארגעס, מען האט אונז געהייסן זיצן זענען מיר געזעסן, מיר האבן פארשטאנען די אידעאלאגישע צילן מיט וועלכע דער חבר סטאלין האט אונז מכבד געווען. אין לאגער זענען אויך געזעסן צוויי פראוואסלאוונע רוסן, ווען זיי האבן אנגעהויבן זיצן האט נאך געהערשט אין רוסלאנד דער צאר אלעקסאנדער דער צווייטער, זיי האבן געווארט דער חבר סטאלין זאל אליין אראפקומען אין לאגער און געבן איטלעכן א גילדענעם מעדאל, שטענדיג האבן זיי געפירט א ויכוח ווער ס'איז גרעסער, דער גאספאד באג צי דער באטשושקא סטאלין. דער אויפזעער איז געשטאנען אויבן לעבן וואגאן און האט זיך געריסן די האר פונעם קאפ, אז די מאשין שטייט וועט מען נישט מאכן די נארמע, און אז מ'וועט נישט מאכן די נארמע וועט מען די ארעסטאנטן נישט געבן צו פרעסן, און אז מ'וועט זיי היינט נישט געבן צו פרעסן וועלן זיי מארגן נישט האבן קיין כח צו ארבעטן, און. און אויך אים, דעם אויפזעער, וועט מען דערפאר נישט בענטשן. פּלוצים האָט זיך אויבן אויפן באַרג באַוויזן אַ פּאַרשוין אין אַ מונדיר, מיט גלאַנציקע שטיוועלעך און מיט אַ רויטן שטערן אויפן היטל. ער האָט געריטן אויף אַ פערדל און האָט אויסגעזען ווי אַ גענעראַל. ער האט עפעס גערעדט מיטן אויפזעער און יענער האט זיך פאמעלעך אראפגערוקט צו אונז און האט תיכף אנגעהויבן צו זידלען אונזערע מאמעס און באבעס, הלמאי מיר זיצן און ארבעטן נישט, די מלוכה ווארעט, די פארטיי ווארעט, אלע ווארטן מיר זאלן אויספירן די נארמע, און אניט וועט אונטערגיין די וועלט, עס וועט זיך איינברעכן דער ווירטשאפטליכער פלאן צו העכערן דעם לעבנס ניווא פון דעם ארבעטער קלאס, פון דער ארבעטער אינטעליגענץ, אין זיגרייכן לאנד פון סאציאליזם אויפן ערד קיילעך בכלל. מיר האבן געהארכט מיט גרויס ערנסט און מיט טרויעריגע פענעמער, מיט אונזערע ווייכע אידישע הערצער האבן מיר געקריגן רחמנות אויף דעם פראלעטאריאט פון קאפיטאליסטישן אמעריקע וואס הארעוועט שווער און ביטער פאר א שטיקל ברויט,

אויף אזא אופן האט אונז דער אויפזעער געמוטיגט און געשטארקט, דערנאך האט ער ביי איטליכן קלאץ אוועקגעשטעלט אן ערך א דרייסיג מאן און געהייסן ארויפשטופן די קלעצער בארג ארויף צו די וואגאנען, ער האט אויך צוגעלייגט א האנט. געווען איז ער, דער אויפזעער אונזערער, א מענטש מיט צוויי נשמות, איינע האט מיטגעפילט געהאט אויף אונז רחמנות, ווייל ער איז דאך אליין געווען א שקלאף פונקט ווי מיר, ווען ער האט געזען אז עמיצער פון די ארעסטאנטן גיט זיך א וואקל און פאלט אוועק א טויטער, האט ער אראפגענומען דאס היטל און זיך איבערגעצלמט. דערנאך האט ער געמאכט דעם חשבון וויפיל יענער האט נאך געקאנט לעבן ווען ער שפארט נישט אן אין לאגער. אויב עס איז דערביי געווען א זעלנער, האט ער אויסגערעכנט אויף די פינגער וויפיל יארן דער טויטער איז שולדיג געבליבן דער פארוואלטונג פון גולאג.

וואס דער האר האט אים באפוילן, און זיך געבוקט פאר אים ווי פאר א גאט. כדי צו מאכן א פשרה צווישן די צוויי נשמות, האט ער זיך אריינגעשטעלט אין די ריי און מיט זיינע צוויי קרעפטיגע ארעמס געוואלט אונז העלפן. און ער האט אונז טאקע געהאלפן. די ארעסטאנטן האבן געקרעכצט און געשריגן. לויטן געשריי האט מען דערקענט צי דער מענטש לייגט אריין כח אין דעם פארשאלטענעם קלאץ, אויב ער האט געקרעכצט ווי א אידענע וואס גייט צו קינד, אדער ווי א זינדיגער וואס מ'שלאגט אים מלקות, האבן מיר באלד פארשטאנען אז קיין כח לייגט ער נישט צו, ווייל דער וואס האט באמת געארבעט האט נישט געשריגן, ער האט בלויז געזשיפעט מיט דעם לעצטן ביסל כח. אחוץ די טויזנט יעריגע קלעצער וואס מיר האבן געדארפט ארויפשטופן אויפן גליטשיגן ברעג, האבן מיר אויך מיטגעשלעפט א צוויי מנינים אלטע און קראנקע אידן וועלכע האבן נישט געהאט קיין כח און האבן זיך געקלאמערט ארום דעם קלאץ כדי ער זאל ער זאל זיי מיטשלעפן. זאלן זיי מיר מוחל זיין וואס איך דערמאן זיי דאס. מיט גאט'ס הילף האבן מיר דעם קלאץ ארויפגערוקט עטליכע מעטער, נאר דא האט זיך דער אויפז דעם אויפזעער פארגלוסט אפצווישן דעם שווייס וואס האט אים פארגאסן דאס פנים און די אויגן, אבער ווי נאר ער האט אוועקגענומען א רגע די האנט פונעם קלאץ איז געשען אן אומגליק, מיר זענען אלע געלעגן אין וואסער מיטן קלאץ אינאיינעם. איינער אן עקאנאמיסט, א מארקסיסט, האט אונז שפעטער געגעבן צו פארשטיין אז אין דעם אומגליק איז שולדיג די ערד וואס ציט אונז אראפ צו זיך. איז דאס אבער געווען שקר, ווייל אונטן איז גארנישט געווען קיין ערד, נאר דער טייך. וואס ס'איז געווארן פון דער עלעקטרישער מאשין ווייס איך נישט, קאן זיין אז זי זשאווערט נאך עד היום דארטן, קאן זיין אז מען האט זי צענומען אויף שטיקלעך און אוועקגעשיקט אין א פאבריק צו מאכן פון איר וואנט-זייגערס מתנות פאר די סטאכאנאווצעס. פארוואס איך ווייס נישט, ווייל אין א וואך ארום האט מען אונז אריבערגעפירט אין אן אנדער לאגער וואס איז שוין נישט געווען לעבן א טייך נאר אין דער טייגע, און פון דארט האט מען געשלעפט דאס האלץ אויף שליטנס צוגעטשעפעט צו טראקטארס. דער נייער לאגער האט זיך ווינציג וואס אונטערשיידעט פון דעם פריערדיגן. דער אויפזעער מיט די צוויי נשמות איז מיטגעקומען מיט אונז, און מיר האבן זיך באלד דערפילט היימיש, ווער ס'איז געשטארבן איז געשטארבן, און ווער ס'האט געלעבט האט געלעבט. איין חילוק איז יא געווען צווישן דעם אלטן און דעם נייעם לאגער, די צאל וואנצן איז דא געווען א גרעסערע. איך האב זיי חלילה נישט איבערגעציילט, אבער יענער עקאנאמיסט, יענער מארקסיסט וואס האט געטענה'ט אז די ערד ציט אונז אראפ, ער האט זיך פארנומען מיט סטאטיסטיק, ער האט ליב געהאט צו ציילן, ביימער, שטערן, וואנצן, און אלץ מיט וויסנשאפטליכע מעטאדן, אה, אזא שגעון. מיר האבן רחמנות געהאט אויף די וואנצן, ווייל זיי האבן געהונגערט פונקט אזוי ווי מיר, די אר די ארעסטאנטן, אין אונזערע אדערן איז שוין נישט געווען קיין טראפן בלוט, און מיר זענען געווען דאר ווי די שפענער. ווען ס'האט געבלאזן א ווינט איז מען געפלויגן אין דער לופטן, איינער פון אונז איז אמאל געבליבן הענגען אויף א בוים ווייל ער האט זיך פארטשעפעט אין די צווייגן, זיי אבער די וואנצן האבן אונז געביסן אן רחמנות, ס'איז אנגעגאנגען א פארעקשנטער געוועט,

אין אט דעם קאמף איז גערעכט בלויז איין מענטש, דער חבר סטאלין, ווען ער וואלט נישט געווען גערעכט וואלט אים דאך גאט נישט געהאלפן. מיר האבן געפרעגט דעם אויפזעער צי ער האט אמאל געזען דעם חבר סטאלין, האט ער אונז דערציילט א מעשה ווי אזוי ער און דער חבר סטאלין זענען געזעסן, אין גרויסן מאָסקווער פּאַרק אויף דער זעלביקער באַנק, דער חבֿר סטאַלין האָט גערויכערט אַ ליולקע און געלייענט אַ צייטונג, אַזוי ווי ער, וואַנקאַ, דער אויפזעער, האָט נישט געהאַט קיין פּאַפּיר צו פֿאַררויכערן אַ מאַכאָרקע ציגאַרעטל, האָט ער געבעטן דעם חבֿר סטאַלין ער זאָל אים געבן אַ שטיקל צייטונג. דער חבֿר סטאַלין האָט אים אַוועקגעגעבן די גאַנצע פּראַוודאַ און האָט אַ זאָג געטוען, ברעשוט, סוקיני דיעטי!

און פון דארטן אין לאגער, דאס איז געווען די צווייטע ווערסיע ווי אזוי מען האט אים ארעסטירט. דער אויפזעער האט זיך פארקוקט אין רויט-געלן פייער וואס האט געברענט אין דעם אייזערנעם אויוועלע און זיין שיכור'ער מח האט אנגעהויבן צו פאנטאזירן אז דער חבר סטאלין לאכט האט ער דערציילט ציטערן די שויבן אין דער גאנצער שטאט אז ער טאנצט א קאזאטשאק מיינט מען אז ס'איז אן ערדציטערניש, ער טאנצט אבער נישט ווייל ער האט נישט קיין צייט, מיט ווייבער שלאפט ער אויך ווינציג, בלויז צוויי מאל א וואך, איין מאל מיט א נאנע און איין מאל מיט א סטאכאנאווקע, ער מאכט עס איינס צוויי און נעמט זיך ווידער צו זיינע ביכער, ער האט איבערגעליינט אלע ביכער פון דער וועלט און פון זיי געמאכט איין קליין ביכעלע וואס מען קען אריינשטעקן אין קעשענע. דעם קראַטקי קורס. די איבעריקע ביכער זענען בלאָטע. מיר זענען געלעגן אויף דעם וואַרעמען העלצערנעם דיל און האָבן צווישן איין גענעץ און דעם צווייטן אויסגעהערט די מעשׂות פֿון דעם אויפֿזעער. ער האָט שוין געהאַלטן בײַם קרעמל, אין חבֿר סטאַלינס קאַבינעט, האָט ער ווײַטער דערציילט, שטייט אַ לאָרנעט, דורך וועלכן ער באַטראַכט די שטערן. איין מאָל האָט ער אַ קוק געטאָן לויט זײַן שטייגער, וואָס ער טוט, וואָס עס טוט זיך אויפֿן הימל, און דערזעט, אז עס פעלט אים א שטערן, נישטא, און דווקא א שטערן וואס ער האט ליב געהאט, אוואדע האבן אים די אימפעריאליסטן צוגע'גנב'עט. ער הייסט אנקלינגען צום קאמיסאר פאר אוויאציע עניינים און אים זאגן ער זאל זיך געזעגענען פון זיין משפחה און תיכף קומען. געקומען איז ער ערשט אין א שעה ארום, ווייל ער איז קודם געגאנגען צום פאפ זיך מתוודה זיין פארן טויט, מען איז תיכף צוגעטרעטן צום ענין, מיט וואס דארף זיך פארנעמען די אוויאציע פון ראטנפארבאנד? האט אים דער חבר סטאלין געפרעגט. מיט באוואכן די סאוויעטישע הימלען, האט יענער געענטפערט. און דו וואס האסטו געטון? האט דער חבר סטאלין געפרעגט. דעם שענסטן שטערן פון אונזער הימל האסטו פארקויפט די אימפעריאליסטן? דערנאך האט ער א קוועטש געטון אויף א קנעפל, און ס'איז אריינגעקומען א סערזשאנט, ראסטרעליאט נעמיעדלענא, דערשיסן! האט ער געגעבן א באפעל. צומארגנס האט דער ראטן-פארבאנד שוין געהאט א נייעם קאמיסאר פאר אוויאציע-עניינים, אויך א גוטער זון פון דער פארטיי. דער חבר סטאלין האט זיך געלייגט שלאפן אין די שטיוול, ווי זיין טבע איז געווען נאך פון די פראנט צייטן, ווי ער האט, ווי נאר ער האט צוגעמאכט אן אויג, קלאפט מען אין די טיר, ווער איז דארטן? אהה! דער פארזיצער פון דער אסטראנאמישער וויסנשאפטליכער אקאדעמיע, ער איז געוואויר געווארן אז דער חבר סטאלין זוכט א שטערן, איז ער אים געקומען אנזאגן די בשורה אז ער האט דעם שטערן געפונען. סטאלין האט אים אויסגעהערט, דערנאך האט ער ווידער אריינגערופן דעם סערזשאנט און אים געגעבן א באפעל, ראסטרעליאט! דער פראפעסאר פאלט אויף די קני, בעט רחמים, אבער עס העלפט גארנישט. די סאָוויעטישע וויסנשאַפֿט דאַרף תּמיד זײַן אַקטועל, גיט אים דער חבֿר סטאַלין צו פֿאַרשטיין אויף אַ דיאַלעקטישן אופֿן, ס'טאָר קיינמאָל נישט פֿאַרשפּעטיקן. ווען דער אויפֿזעער האָט פֿאַרענדיקט זײַנע מעשׂות, האָט אים איינער פֿון די זעלנערס, וואָס האָבן אונדז באַוואַכט, אָנגענומען בײַם אַקסל און אים אַרויסגעפֿירט. מער האָבן מיר אים פֿון דעמאָלט אָן נישט געזען. אַ וואוילער יאַט געווען אָט דער פּראַוואָסלאַוונער אויפֿזעער אונדזערער!

אפגעפרעסענער יאט אין א וואלענעם מונדיר, נאר שוין אן די מעטאלענע קנעפ און אן דעם בלעכענעם שטערן אויפן היטל. אויף די פיס האט ער נאך געטראגן די גלאנציגע שטיוועלעך, און אויף דער פלייצע א רוקזאק מיט פראוויאנט. הינטער אים איז געגאנגען אן אלטער מאביליזירטער מוזשיק מיט א ביקס אין דער האנט, ס'איז געווען קלאר אז מען פירט אין לאגער א נייעם ארעסטאנט.

פון דעסטוועגן האט ער די נארמע געמאכט, ווייל ער איז געווען אפגעפרעסן, און צו דער פארציע נעגל וואסער וואס מיר האבן געקריגן דורכן פענסטערל פון דער קיך האט ער נאך געהאט וואס צו דערלייגן, איין מאל אין חודש האט מען אים צוגעשיקט א פעקל פון דערהיים. פון דעם פעקל האט ער קיינעם נישט מכבד געווען, בלויז דעם לאגער קאמענדאנט האט ער אריינגעטראגן קאלבאס, און דערפאר האט אים יענער דערלויבט צו האלטן זיין פראוויאנט אין אמט-צימערל, די ארעסטאנטן זאלן עס ביינאכט נישט צוגנב'נען. מאכט זיך א מעשה. איבער די לאגערן פון סיביר איז ארומגעפארן א קאמיסיע פון סאמע הויכע לייט וואס האבן קאנטראלירט די היגיעניע,

אין האלב ליידיגן שפייז מאגאזין פון די ארעסטאנטן, זי דארף זיין אזוי ריין אז מען זאל פון איר קענען עסן די קאשע אן א טעלער. איידער עס האט געדארפט קומען די קאמיסיע, האט דער לאגער קאמענדאנט אריינגערופן צו זיך מיין שותף צו דער זעג, דעם שניידער, ער איז געווען א קליינינקער א דארער, געוואויגן אפשר אנדערהאלבן פוד, ווען ער, ווען עס האט געבלאזן א ווינט איז. אין דער טייגע האָט ער גענומען אויך מיין האַק, כדי ער זאָל זיין שווערער, דער ווינט זאָל אים נישט אַוועקבלאָזן. ער האָט זיך שטענדיק באַרימט, אַז ער האָט געקאָנט אויפנייען טויזנט פּאָר הויזן אַ טאָג. פון דעם איז געדרינגען, אַז ער איז נישט געווען קיין שניידער, נאָר אַ בלאָפער. קיין האָלצהעקער איז ער אויך איז ער אָבער אַוודאי נישט געווען, ער האָט נישט געהאַט דערצו קיין טאַלאַנט. איהם האט דער קאמענדאנט אריינגערופן, געגעבן אן עמער וואסער, א שמאטע, און א גרויסן מעסער צו קראצן די פאדלאגע, און איהם געהייסן מאכן היגיעניע אין שפייז מאגאזין. מען האט איהם דארטן פארשלאסן, און ער האט אנגעהויבן צו קראצן, קודם האט ער זיך אבער ארומגעקוקט גענישטערט מיט די אויגן וואס מען קען דא גנב'נען. דעם גרעסטן יצר הרע האט ער געהאט צום ברויט, אבער דאס ברויט איז דאך מסתמא געציילט, דארף מען זוכן ווייטער. ער האט אזוי לאנג געזוכט ביז ער האט געפונען, און אז ער האט געפונען האט ער שוין נישט געטראכט צי ס'איז געציילט, ס'איז געשטאנען דארטן א קעסל מיט גרויסע איינגעזאלצענע פיש, מסתמא פאר די נאטשאלניקעס, צי לכבוד דעם ערשטן מאי פאר די וואכלייט, די פיש זענען געווען פארפרוירן און באדעקט מיט א דיקן שיכט זאלץ. ווי מיט א פאנצער. דאס שניידערל האט געטאן א לעק, טעם גן-עדן. ס'איז אים ליכטיג געווארן אין די אויגן. ער האט תיכף אראפגעצויגן א שטיוול, אריינגעריקט א פיש צווישן דער ברייטער כאליעווע און זיין דאר פיסל. דערנאך האט ער אראפגעצויגן דעם צווייטן שטיוול און באהאלטן נאך א פיש. איצט. האָט ער זיך גענומען צו דער היגיעניע. ער האָט באַגאָסן די פּאָדלאָגע מיט װאַסער, אַ שמיר געטאָן מיט דער שמאַטע און גענומען קראַצן, צו ערשט אױף אײן זײַט, דערנאָך אױף דער צװײטער זײַט. אַזױ האָט ער אָפּגעאַרבעט אַ גאַנצן טאָג, און װען דער קאָמענדאַנט איז פֿאַרנאַכט אַרײַנגעקומען, האָט ער שיִער נישט געפּלאַצט פֿאַר הנאה, אַזױ רײן, אַזױ װײס איז געװען די פּאָדלאָגע. ער האָט דעם שנײַדער אַזש באַשאָנקען מיט אַ גאַנץ פּעקל מאַכאָרקע. קאָן זיך דאָך דאַכטן, אַז דער שנײַדער איז אַרױס פֿון מאַגאַזין אַ גליקלעכער, איז עס אָבער געװען װײַט פֿון גליק. אין באַריר מיט די װאַרעמע פֿיס האָבן די פֿאַרפֿרױרענע פֿיש גענומען אױפֿטײַען, דאָס זאַלץ איז זיך צעגאַנגען, און די שטיװל זענען פֿול געװאָרן מיט זאַלצראָסל, װאָס האָבן געברענט און געביסן. די בײנער פֿון דעם גרױסן פֿיש האָבן זיך אַרײַנגעשטאָכן אין לעבעדיקן פֿלײש, און דעם שנײַדערל פֿאַרשאַפֿט גרויליגע יסורים, אזוי האט ער געליטן ביזן אוונט, און טרערן האבן זיך געקייקלט איבער זיינע בלייכע באקן. די ארעסטאנטן זענען געקומען פון דער ארבעט, אויסגעזשליאקעט דאס ביסל באלאנדע, און אוועקגעפאלן אויף די פארוואנצטע פריטשעס ווי טויטע. ארום דעם אויוון האט זיך געטראגן א געדיכטע פארע פון נאסע אניצעס, און א געשטאנק פון שווייס.